זאגט די משנה, שני קדרין שהיו מהלכים זה אחר זה, צוויי מענטשן וואס זיי טראגן טעפ, איינער גייט נאך דעם אנדערן, ונתקל הראשון, דער ערשטער איז געווארן געשטרויכלט, ונפל, און ער איז געפאלן, ונתקל השני בראשון, און דער צווייטער האט זיך געשטרויכלט אין דעם ערשטן. הראשון חייב בנזקי שני, איז דער ערשטער מחויב דעם שאדן וואס ער מאכט אין דעם צווייטן. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, לא תימא, זאלסט נישט זאגן מתניתין רב מאיר היא זאלסט נישט מיינען אז די משנה גייט נאר ווי רב מאיר דאמר, וואס רב מאיר לערנט נתקל פושע הוא וחייב, רב מאיר לערנט נתקל, ווען איינער גייט און ער גליטשט זיך אויס הייסט ער א פושע, א מענטש דארף אויפפאסן אויף זיך ער זאל זיך נישט אויסגליטשן, ממילא אז ער איז א פושע איז ער מחויב בנזקי שני, און נישט דאס איז דער טעם. אלא אפילו לרבנן דאמרי אנוס הוא ופטור, די רבנן לערנען אז אויב איינער איז זיך געשטרויכלט און ער איז געפאלן איז ער א אונס, און א אונס איז פטור, דאך קען די משנה גיין ווי זיי. הכא חייב, דא קאנען זיי האלטן איז ער חייב, ווייל די משנה רעדט זיך אין אזאן אופן, שהיה לו לעמוד ולא עמד, ער האט שוין געהאט צייט זיך אויפצושטעלן, צונעמען זיינע קאדרן, און ער האט זיך נישט אויפגעשטעלט. ווען זאגן די רבנן נתקל אנוס הוא אויב בשעת מעשה ווען ער איז געפאלן האט ער מזיק געווען, אדער לאחר נפילה, ס'נאך נישט געווען קיין צייט צוצונעמען די זאכן, דעמאלט זאגן די רבנן אנוס הוא, אבער דא ר'האט שוין געהאט מעגליכקייטן זיך אויפצושטעלן און ר'האט זיך נישט אויפגעשטעלט, האלטן די רבנן אויך חייב. ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט, אפילו תימא לא היה לו לעמוד, די משנה קען זיך רעדן, ר'האט זיך נאכנישט געקאנט אויפשטעלן, ר'האט זיך צוקלאפט, ער קען זיך נישט אויפשטעלן. דאך קען עס גיין ווי די רבנן, וואס די רבנן זאגן נתקל אנוס הוא, פארוואס? היה לו להזהיר ולא הזהיר, ער האט געדארפן ווארענען, גיי נישט, איך בין דא געפאלן, דו קענסט פאלן אויף מיינע קדירות. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט. כיוון דלא היה לו לעמוד, אויב ער האט נישט געהאט די מעגליכקייט אין זיך אפצושטעלן, לא היה לו להזהיר, דארף ער נישט ווארענען, דטריד, ער איז טרוד, און ממילא האבן מיר דא א מחלוקת פון ר' יוחנן מיט ר' נחמן בר יצחק, אויב ר'האט זיך נישט געקאנט אפשטעלן, זאגט ר' יוחנן, איז ער פטור, און ר' נחמן בר יצחק זאגט, אפילו ער קען זיך ניט אפשטעלן, אבער ער דארף ווארענען. זאגט די גמרא, תנן, האמיר געלערנט אין א משנה, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, היה בעל קורה ראשון, איינער גייט און ער טראגט א באלקן, און בעל חבית אחרון, און אונטער אים גייט איינער וואס ער טראגט אויפן אקסל א פאס, נשברה חבית בקורה, ס'האט זיך צובראכן די פאס אין דעם באלקן, פטור, ווייל דער וואס גייט אונטן מיט דעם חבית דארף פאס אויפפאסן ער זאל נישט אריינגיין אין דעם קורה, ואם עמד בעל קורה, אז דער בעל קורה האט זיך אפגעשטעלט. חייב, דער ווערט חייב, ואם עמד בעל קורה חייב, מאי לאו, מיינסטו דען ניט, שעמד, ער האט זיך אוועקגעשטעלט, לכתף, ער האט זיך אוועקגעשטעלט מתקן זיין דעם באלקן אויפן אקסל, ווי דער סדר איז ווען מען טראגט א זאך טוט מען עס אזוי אויך, עס איבערלייגן פון איין אקסל אויפן אנדערן, צו עס אביסל אנדערש נעמען, דאורחיה. וואס דאס איז דער סדר, דער סדר איז דאך ווען מען טראגט א משא זאל מען זיך אוועקשטעלן וקתני, און דא שטייט חייב, פארוואס זאל ער זיין חייב? דהוה ליה להזהיר ווייל ער האט געדארפן ווארענען דער בעל קורה, זע איך דאך פון דעם אויך אז מען דארף ווארענען, איז דאך א קשיא אויף ר' יוחנן, לכאורה וואס איז די קשיא? דארט רעדט זיך אז דער איז געפאלן און האט זיך צוקלאפט, דארט איז ער א טרוד, קען ער נישט ווארענען, אבער דא אויב א מענטש גייט און שטעלט זיך אוועק לכתף, דער דארף יא ווארענען. און תוס' באווארנט עס אז דעמאלט אויב ווען ער שטעלט זיך לכתף איז ער אויך א טרוד. זע איך דאך אז כאטש דעמאלט ווען דער מענטש איז א טרוד, דאך זאגן מיר היה לו להזהיר, וואזשע זאגסטו רבי יוחנן אז דארט ווי ער איז טרוד דארף ער נישט ווארענען, זאגט די גמרא לא, ניין, עס רעדט זיך נישט ער האט געוואלט צורעכטמאכן די משא, נאר דא רעדט זיך כשעמד לפוש, ר'האט זיך מיטאמאל אוועקגעשטעלט מיט דער קורה ער זאל זיך אפרוען, און דאס איז נישט דער סדר אין רשות הרבים זיך אפשטעלן אפרוען, די רשות הרבים איז נישט אויף דעם געמאכט געווארן, דעריבער זאגן מיר אז ער איז חייב, פרעגט די גמרא, אבל עמד לכתף? אויב ר'האט זיך אוועקגעשטעלט צורעכט מאכן דעם קורה, זאגן מיר דארף ער נישט ווארענען, מאי, איז דער דין פטור, ער איז פטור ער דארף נישט ווארענען, אדתני סיפא וואזשע דארף ער לערנען די סיפא, א אופן וואס דער בעל קורה איז פטור, ואם אמר לו לבעל חבית עמוד, אויב דער בעל קורה האט אים געווארענט פטור. לויט דיר נאך לפלוג וליתני בדידה, ער קען דאך מאכן א חילוק אפילו דעמאלט ווען ער ווארנט נישט, איז אויך דא אופנים ווען ער איז פטור אזוי ער זאל לערנען. במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר אז דער בעל קורה האט זיך אפגעשטעלט איז ער חייב פאר דעם שאדן פון פאס, כשעמד לפוש, ר'האט זיך אוועקגעשטעלט אפרוען, אבל אבער עמד לכתף וואס דאס איז דער סדר, פטור. וואס דארף ער געפינען א אופן ס'פטור ווען ער האט געווארנט? לויט דיר נאך איז דאך אפילו ער האט נישט געווארנט נאר אויב ר'האט זיך אוועקגעשטעלט לכתף וואס דאס איז דער סדר אין רשות הרבים לכתף דארף ער דאך נישט ווארענען זאגט די גמרא הא קא משמע לן דאס ווילן מיר דערציילן דאף על גב דעמד לפוש כאטש ער האט געטון א משונה'דיגע זאך ער האט זיך אוועקגעשטעלט אינמיטן רשות הרבים זיך אפרוען. דער רשות הרבים איז אויף דעם נישט געמאכט, אבער כי קאמר לו לבעל חבית עמוד, אויב ר'האט געזאגט צום בעל חבית שטיי, פטור. דאס איז א חידוש. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל פרעגן א קשיא. האבן מיר געלערנט הקדרים, די וואס טראגן טעפ, והזגגין, די וואס פארקויפן כלי זכוכית, שהיו מהלכין זה אחר זה, איינער גייט נאכן אנדערן, נתקל הראשון, דער ערשטער איז געווארן געשטרויכלט, ונפל, איז געפאלן. ונתקל השני בראשון, דער צווייטער איז געווארן געשטרויכלט אין ערשטן, והשלישי בשני, און דער דריטער אין צווייטן, ראשון חייב בנזקי שני, דער ערשטער איז מחויב אין דעם שאדן וואס ר'האט געמאכט אין צווייטן, ושני חייב בנזקי שלישי, און דער צווייטער איז מחויב אין שאדן וואס ער מאכט אין דריטן, ואם מחמת ראשון. נפלו, אויב אלע זענען געפאלן צוליב דעם ערשטן, דער דריטער איז אויך געפאלן מיט דעם ערשטן, ווייל דער ערשטער האט פארנומען די גאנצע ברייט פון וועג, ראשון חייב בנזקי כולם, דער ערשטער איז מחויב אין דעם שאדן אי פון צווייטן אי פון דריטן. ואם הזהירו זה את זה, אויב זיי האבן געווארנט איינער דעם אנדערן, פטורין, איז ער פטור. מאי לאו מיינסטו דען ניט דא רעדט זיך אין יעדן אופן שלא היה להם לעמוד דאס וואס שטייט אין דער רישא אז ראשון חייב בנזקי שני רעדט זיך עס אין יעדן פאל ס'רעדט זיך שלא היה להם לעמוד האט זיך נישט געקאנט אפשטעלן און דאך איז ראשון חייב בנזקי שני. ריכטיג דו קאנסט זיך נישט אפשטעלן אבער דו דארפסט ווארענען דעם צווייטן, איז דאך א קשיא אויף רבי יוחנן וואס רבי יוחנן זאגט אז אויב מען קאן זיך נישט אפשטעלן דארף מען נישט ווארענען, זאגט די גמרא לא, ניין, עס רעדט זיך אין א פאל שהיה להם לעמוד. ס'רעדט זיך אין א פאל אז מ'האט זיך געקאנט אפשטעלן דער ערשטער, און אויב ר'האט זיך נישט אפגעשטעלט, דעמאלט איז ער מחויב בנזקי שני. פרעגט די גמרא, אבל לא אבל לא היה להם לעמוד מאי, ער האט נישט געהאט די צייט זיך אפצושטעלן, וואס איז דער דין? פטור, זאגסטו, איז ער פטור, ווייל ער דארף אפילו ער האט נישט געווארנט. אי הכי אויב אזוי, אדתני סיפא, וואס לערנט ער אין דער סיפא? אם הזהירו זה את זה פטור, ער קען נישט געפינען נאך א וועג ווען מ'איז פטור, דווקא ווען דער ערשטער האט געווארנט דעם צווייטן, זיי פארזיכטיג איך בין געפאלן, לפלג וליתני בדידה, ער קען דאך מאכן א חילוק אפילו דעמאלט ווען מ'האט נישט געווארנט איז אויך דא א אופן מ'איז פטור, במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר ראשון חייב בנזקי שני שהיה להם לעמוד, דער ערשטער האט זיך געקאנט אפשטעלן איז ער חייב בנזקי שני, דער צווייטער האט זיך געקאנט אפשטעלן איידער דער דריטער קומט צו אים, דעריבער איז דער שני חייב בנזקי שלישי, אבל לא היה להם לעמוד פטורין, וועסטו מיר דערציילן א גרעסערן חידוש. ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו. רבא גייט ארויף אויף דער פריערדיגער ברייתא וואס ווערט דערמאנט אין גמרא. ס'איז געגאנגען דריי מענטשן, לאמיר זאגן ראובן, שמעון, לוי. ראובן איז געגאנגען דער ערשטער און ער האט געטראגן טעפ. ראובן איז געפאלן. נאכער איז דער שמעון האט זיך געשטראכלט אין דעם ראובענען און ער איז אויך געפאלן מיט די טעפ וועלכע ער האט געטראגן. נאכער איז געגאנגען דער דריטער דער לוי אויך געטראגן טעפ און ער איז אויך געפאלן און ער האט זיך צוקלאפט און עס איז אויך געווארן צובראכן זיינע טעפ. האבן מיר דאך דא דריי מענטשן, א ראשון און א שני און א שלישי. זאגט רבא, ראשון חייב בנזקי שני, ראובן דארף באצאלן דעם שאדן וואס שמעון האט, בין בנזקי גופו, סיי דעם שאדן וואס שמעון האט זיך געמזיקט, צוקלאפט אין ראובן'ס גוף, בין בנזקי ממונו, סיי אין דעם שאדן וואס דער שמעון האט זיך מזיק געווען אין דעם געלט אין די כלים פון ראובנען. שני חייב בנזקי שלישי, דער צווייטער שמעון איז מחויב צו באצאלן דעם שאדן וואס לוי האט בנזקי גופו, נאר אויב. אז דער לוי האט זיך מזיק געווען אין שמעון'ס גוף, אבל לא בנזקי ממונו, ווי איז אבער לוי האט זיך מזיק געווען אין די געלט פון שמעון'ן, דארף שמעון נישט באצאלן. פרעגט די גמרא, ממה נפשך, וואס האבן מיר יעצט געזאגט אז די געלט פון ראובנ'ן איז מזיק שמעונ'ן, דארף ראובן באצאלן, דאס הייסט די טעפ פון ראובנ'ן האבן דעם דין פון בור, דעריבער, אז ס'האט מזיק געווען שמעונ'ן איז ראובן חייב, און ווי וועט זיין די טעפ פון שמעונ'ן האבן מזיק געווען. לוי'ן דארף מען נישט באצאלן ווייל די טעפ פון דעם שמעונ'ן האבן נישט קיין דין בור, ממה נפשך פארוואס איז אזוי, אי נתקל פושע הוא, ס'דא א שאלה ווען איינער גייט און ער גליטשט זיך אויס. צו זאגן מיר ער איז א פושע, א מענטש דארף גיין און זיין פארזיכטיג און ער זאל זיך נישט אויסגליטשן, האבן מיר דאך געהאט וועגן דעם א מחלוקת, איינער זאגט נתקל, דאס וואס איינער גייט און ער פאלט איז ער א פושע, און איינער זאגט ער איז א אונס, פרעגן מיר וואס האלטן מיר? האלטן מיר נתקל פושע, ממילא איז די טעפ וואס זיי ווערן צעבראכן, רופט זיך אן ווען איינער ווארפט אוועק זיינע נזקין, דעריבער זאגן מיר אז דער ערשטער איז מחויב אויב דער צווייטער ווערט געניזיקט אין דעם געלט פון דעם ערשטן, אויב אזוי שני נמי ליחייב, איז אויב דער דריטער איז געווארן געניזיקט אין דעם צווייטנס געלט זאל ער אויך זיין חייב? פארוואס? ווייל מיר זאגן דאך אז נתקל איז פושע ואי לאו פושע הוא, אויב מיר לערנען אז א נתקל איז נישט א פושע ער איז א אונס, אויב אזוי אפילו ראשון נמי ליפטר זאל דער ערשטער אויך זיין פטור, דאס אפילו דאס וואס דער גוף פון דעם ערשטן האט מזיק געווען דארף ער אויכעט זיין פטור, ווייל דאס וואס ער איז געפאלן איז ער דאך א אונס, און א כל שכן אז ס'האט מזיק געווען די געלט פון דעם ערשטן. די טעפ פון ראובן און האבן מזיק געווען דארפן דאך אוודאי זיין פטור. די שאלה דא אזוי, דאס איז א זיכערע זאך, איינער גייט וואטשט ער זיך אז ער זאל נישט פאלן, ער וויל נישט פאלן. און דאך איז ער געפאלן, ווילן מיר זאגן, קען זיין ער איז א פושע, ווייל מען דארף זיין מער פארזיכטיג, ממילא איז דער נתקל פושע, אזוי ווי דער ערשטער איז א פושע, איז דער צווייטער אויכעט א פושע, און אויב ווידער איך זאג אז דער פאלן איז א אונס, פארוואס? ווייל דער מענטש היט זיך דאך ער וויל נישט פאלן, איז דער צווייטער האט זיך אויך געהיטן, איז דער צווייטער אויכעט א אונס? ענטפערט די גמרא, ראשון ודאי פושע הוא דער ערשטער איז זיכער א פושע, ווייל עס איז דאך נישט געווען קיין סיבה וואס ער זאל פאלן, ער איז פון זיך אליין געפאלן. ממילא זאגן מיר אז יעדע נתקל איז א פושע. איז אזוי, איז די גוף זיינער פון דעם ערשטן האט דעם דין ווי אדם המזיק, און די ממון זיינע, די טעפ וואס זענען געווארן צעבראכן, האט דעם דין ווי בור. איז דא א חילוק דער גוף פון דעם ערשטן האט מזיק געווען, און נישט קיין חילוק וואס האט מזיק געווען פון צווייטן, צי דעם גוף פון צווייטן, צי די געלט פון צווייטן, אדם המזיק איז מחויב אויף אלעס, אבער די געלט פון ערשטן האט דאך דעם דין פון בור, און בור איז דאך פטור אויף כלים, דאס וואס מיר זאגן אז דער ערשטער איז מחויב בנזקי ממונו, איז נאר גערעדט געווארן אז די געלט פון ערשטן האט מזיק געווען דעם גוף פון דעם צווייטן, אבער אויב די געלט פון ערשטן האט מזיק געווען די ממון פון צווייטן, די כלים פון צווייטן, איז דאך א בור איז דאך פטור אויף כלים. מיר וועלן נאכאמאל איבערלערנען די גמרא פון אמר רבא, למד א' עמוד א', ברוך השם למד א' עמוד א' די לעצטע פיר שורות פון עמוד. אמר רבא, האט רבא געזאגט, ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו, רבא גייט ארויף אויף דער פריערדיגער ברייתא וואס ווערט דערמאנט אין גמרא, ס'איז געגאנגען דריי מענטשן, לאמיר זאגן ראובן, שמעון, לוי. ראובן איז געגאנגען דער ערשטער און ער האט געטראגן טעפ. ראובן איז געפאלן. נאכער איז דער שמעון האט זיך געשטרויכלט אין דעם ראובן'ען און ער איז אויך געפאלן מיט די טעפ וועלכע ער האט געטראגן. נאכער איז געגאנגען דער דריטער דער לוי אויך געטראגן טעפ און ער איז אויך געפאלן און ער האט זיך צוקלאפט און ס'איז אויך געווארן צובראכן זיינע טעפ, האבן מיר דאך דא דריי מענטשן א ראשון און א שני און א שלישי, זאגט רבא, ראשון חייב בנזקי שני, ראובן דארף באצאלן דעם שאדן וואס שמעון האט, בין בנזקי גופו, סיי דעם שאדן וואס שמעון האט זיך געמזיק און צוקלאפט אין ראובן'ס גוף, בין בנזקי ממונו, סיי אין דעם שאדן וואס דער שמעון האט זיך מזיק געווען אין דעם געלט און די כלים פון ראובן'ען. שני חייב בנזקי שלישי, דער צווייטער שמעון איז מחויב צו באצאלן דעם שאדן וואס לוי האט בנזקי גופו, נאר אויב אז דער לוי האט זיך מזיק געווען אין שמעון'ס גוף, אבל לא בנזקי ממונו. ווי איז אבער לוי האט זיך מזיק געווען אין די געלט פון שמעון'ן? דארף שמעון נישט באצאלן? פרעגט די גמרא, מה נפשך, וואס האבן מיר יעצט געזאגט אז די געלט פון ראובנ'ן איז מזיק שמעונ'ן, דארף ראובן באצאלן, דאס הייסט די טעפ פון ראובנ'ן האבן דעם דין פון בור דעריבער אז ס'האט מזיק געווען שמעונ'ן איז ראובן חייב, און ווי האט זיין די טעפ פון שמעונ'ן האבן מזיק געווען לוי'ן דארף מען נישט באצאלן ווייל די טעפ פון דעם שמעונ'ן האבן נישט קיין דין בור, מה נפשך פארוואס איז אזוי אי נתקל פושע הוא, ס'דא א שאלה ווען איינער גייט און ער גליטשט זיך אויס צו זאגן מיר ער איז א פושע, א מענטש דארף גיין און זיין פארזיכטיג און ער זאל זיך נישט אויסגליטשן, האבן מיר דאך געהאט וועגן דעם א מחלוקת, איינער זאגט נתקל דאס וואס איינער גייט און ער פאלט איז ער א פושע, און איינער זאגט ער איז א אונס, פרעגן מיר וואס האלטן מיר, האלטן מיר נתקל פושע, ממילא איז די טעפ. וואס זיי ווערן צעבראכן, רופט זיך אן ווען איינער ווארפט אוועק זיינע נזקין, דעריבער זאגן מיר אז דער ערשטער איז מחויב אויב דער צווייטער ווערט געניזיקט אין דעם געלט פון דעם ערשטן, אויב אזוי, שני נמי ליחייב, איז אויב דער דריטער איז געווארן געניזיקט אין דעם צווייטנס געלט זאל ער אויך זיין חייב? פארוואס? ווייל מיר זאגן דאך אז נתקל איז פושע, ואי לאו פושע הוא, אויב מיר לערנען אז א נתקל איז נישט קיין פושע, ער איז א אונס, אויב אזוי אפילו ראשון. נמי ליפטר, זאל דער ערשטער אויך זיין פטור, דאס אפילו דאס וואס דער גוף פון דעם ערשטן האט מזיק געווען דארף ער אויכעט זיין פטור, ווייל דאס וואס ער איז געפאלן איז ער דאך א אונס, און א כל שכן אז ס'האט מזיק געווען די געלט פון דעם ערשטן. די טעפ פון ראובן'ען האבן מזיק געווען, דארפן דאך אוודאי זיין פטור. די שאלה איז דא אזוי, דאס איז א זיכערע זאך, איינער גייט וואטשט ער זיך אז ער זאל נישט פאלן, ער וויל נישט פאלן. און דאך איז ער געפאלן, ווילן מיר זאגן, קען זיין ער איז א פושע, ווייל מ'דארף זיין מער פארזיכטיג, ממילא איז דער נתקל א פושע, אזוי ווי דער ערשטער איז א פושע, איז דער צווייטער אויכעט א פושע, און אויב ווידער איך זאג אז דער פאלן איז א אונס, פארוואס? ווייל דער מענטש היט זיך דאך ער וויל נישט פאלן, איז דער צווייטער האט זיך אויך געהיטן, איז דער צווייטער אויכעט א אונס? ענטפערט די גמרא, ראשון ודאי פושע הוא דער ערשטער איז זיכער א פושע, ווייל עס איז דאך נישט געווען קיין סיבה וואס ער זאל פאלן, ער איז פון זיך אליין געפאלן, ממילא זאגן מיר אז יעדער נתקל איז א פושע. איז אזוי, איז דער גוף זיינער פון דעם ערשטן האט דעם דין ווי אדם המזיק, און די ממון זיינע, די טעפ וואס זענען געווארן צעבראכן, האט דעם דין ווי בור. איז דא א חילוק. דער גוף פון דעם ערשטן האט מזיק געווען, און נישט קיין חילוק וואס האט מזיק געווען פון צווייטן, צי דעם גוף פון צווייטן, צי די געלט פון צווייטן, אדם המזיק איז מחויב אויף אלעס, אבער די געלט פון ערשטן האט דאך דעם דין פון בור, און בור איז דאך פטור אויף כלים, דאס וואס מיר זאגן אז דער ערשטער איז מחויב בנזקי ממונו, איז נאר גערעדט געווארן אז די געלט פון ערשטן האט מזיק געווען דעם גוף פון דעם צווייטן, אבער אויב די געלט פון ערשטן האט מזיק געווען די ממון פון צווייטן, די כלים פון צווייטן, איז דאך א בור איז דאך פטור אויף כלים. שני, דאס וואס שמעון איז געפאלן. איז דאך נישט געפאלן פון זיך אליין, די סיבה איז דאך וואס ער איז געווארן געשטרויכלט אין דעם ראובן'ען, איז דער צווייטער אויף דער עצם נפילה איז ער א אונס, דאך אגופו מחייב. אויב לוי איז געווארן געניזיקט אין דעם גוף פון דעם צווייטן פון שמעון איז ער מחויב פארוואס? נישט ווייל מיט דעם פאלן איז ער א פושע, נאר דהוה לו לעמוד ולא עמד, ער האט גע... ס'רעדט זיך ער האט שוין געהאט צייט זיך אויפצושטעלן און ער האט זיך נישט אויפגעשטעלט, ווי איז אבער ממונו? די געלט פון דעם צווייטן פון דעם שמעונ'ען האט מזיק געווען דעם דריטן, ס'האט מזיק געווען דעם גוף פון דריטן, אויף דעם ממון פטור איז ער פטור אפילו ער האט געהאט די מעגליכקייטן זיך אפצושטעלן, ווייל מיר זאגן דאך אז מיטן עצם נפילה איז ער דאך געוועזן א אונס, דאמר ליה, דער צווייטער דער שמעון זאגט צו לוי'ן, האי בירא דעם בור לאו אנא כריתיה, איך האב אים נישט געגראבן, דאס וואס איז געפאלן מיינע כלים איז די סיבה, דער ראובן און דאס רופט זיך אן מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס. דער פאל פון דעם שמעונ'ען איז דאך די עצם פאל איז עס דאך א אונס, און דאס וואס איז מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס איז ער פטור. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט כולן חייבין על נזקי גופן, אלע זענען מחויב אויף דעם שאדן וואס זייער גוף האט מזיק געווען די אנדערע, סיי די זייער גוף האט מזיק געווען דעם אנדערן'ס גוף, סיי ס'האט מזיק געווען דעם אנדערן'ס ממון, דער ערשטער איז מחויב אויב האט מזיק געווען מיט זיין גוף דעם גוף פון צווייטן, צי דעם ממון פון צווייטן, דער צווייטער איז מחויב אויב האט מזיק געווען מיט זיין גוף. דעם צווייטן, דעם דריטן, אדער האט מזיק געווען זיין ממון. ופטורין על נזקי ממונם, און זענען פטור אויב זייער געלט האט מזיק געווען, אויב די געלט פון ראובנ'ן האט מזיק געווען, אפילו די געלט פון ראובנ'ן האט מזיק געווען דעם גוף פון שמעון'ן, איז ער אויכעט פטור, מאי לאו מיינסטו דען נישט? אפילו ראשון, אפילו דער ערשטער, אויב זיין געלט האט מזיק געווען דעם גוף פון דעם שני, איז ער פטור. זעט זיך פון דעם אז נתקל לאו פושע, פארוואס בין איך מחייב אויב אזוי ווען דער ערשטער האט מזיק געווען מיט זיין גוף, מכח די סברה ווייל היה לו לעמוד ולא עמד, כאטש ער די זיין פאל איז ער געווען א אונס אבער עס פאסט זיך נישט צו זאגן ביי לגבי דעם מענטש מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס א מענטש איז זיך נישט מפקיר טאקע די כלים פון דעם ערשטן האבן מזיק געווען די ממון פון דעם ערשטן האבן מזיק געווען די עצם נפילה דאך א אונס איז ער מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס אבער ער אליין איז מחיוב כאטש ס'איז א אונס. זאגט די גמרא לא, ניין, לבר מראשון, דער ערשטער איז נישט אזוי האט דער דין, דער ערשטער איז א פושע, און דער ערשטער איז מחויב, אויב זיין געלט פון דעם ערשטן האבן מזיק געווען איז ער אויך מחויב, איז ער מחויב צו באצאלן אויב ס'האט מזיק געווען דעם גוף פון דעם צווייטן, פרעגט די גמרא והא כולם קתני, ווייזט דאך אויס אז דער ערשטער איז אויכעט פטור אויב זיין געלט האט מזיק געווען דעם צווייטן. אמר רב אדא בר אהבה, דאס וואס דא שטייט כולם מיינט מען הניזקין, די אלע וואס זענען געווארן געשאדנט זענען מחויב. אויב זייער גוף איז מזיק א צווייטן, און אויב זייער געלט איז מזיק א צווייטן זענען זיי נישט מחויב, דער ערשטער איז דאך נישט געווארן געניזיקט פון קיינעם, רעדט מען נישט פון דעם ערשטן. פרעגט די גמרא האי מאי, ווי קאנסטו אזוי איינלערנען? אי אמרת בשלמא אפי' ראשון, אויב איך לערן אז ביי דעם ערשטן איז אויך דער דין אז די געלט פון דעם ערשטן האט מזיק געווען דעם גוף פון צווייטן איז מען פטור, היינו דקתני כולן איז גוט וואס ס'שטייט כולן ווייל עס ליגט אין דעם כלל אלע, אלא אי אמרת לבר מראשון אויב דו זאגסט אז דער ערשטער אויב זיין געלט האט מזיק געווען דעם גוף פון צווייטן איז ער חייב, מאי כולן, וואס שטייט דאס ווארט כולן? ליתני זאל ער לערנען הניזקין, דארף ער לערנען מיט דעם ווארט הניזקין. וועל איך וויסן אז דער ערשטער איז נישט אין כלל, און אויב ער לערנט נישט מיט דעם ווארט הניזקין, נאר ער לערנט מיט דעם ווארט כולן, ווייזט אויס אז אלע זענען אין כלל, אז דער געלט פון דעם ערשטן האט מזיק געווען דעם צווייטן, איז אויך דער דין ער איז פטור, אלא אמר רבא. האט רבא געזאגט, איך טייטש אזוי אין רבא'ן ראשון חייב, דער ערשטער איז מחוייב, פריער האב איך דאך געטייטשט בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו, סיי מ'איז געווארן געשאדנט אין דעם גוף פון ראובן און סיי מ'איז געווארן געשאדנט אין דעם גוף אין דעם געלט פון ראובן, יעצט טייטש איך אנדערש, ראשון חייב, דער ערשטער איז מחוייב, בין בנזקי גופו דשני, סיי דער גוף פון דעם ערשטן האט מזיק געווען דעם גוף פון צווייטן, בין בנזקי ממונו דשני, סיי דער גוף פון ערשטן האט מזיק געווען דעם ממונו דשני, והשני חייב בנזקי שלישי, דער צווייטער איז מחויב אין דעם שאדן פון דעם דריטן, דאס איז נאר גערעדט געווארן בנזקי גופו, ווען דער גוף פון דעם צווייטן האט מזיק געווען דעם גוף פון דריטן, אבל לא בנזקי ממונו, אויב דער גוף פון דעם צווייטן האט מזיק געווען די ממון פון דריטן, איז ער פטור. מאי טעמא? פארוואס איז ער פטור? דהוה ליה בור, דער גוף פון דעם צווייטן האט דעם דין בור ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. רבא זאגט אזוי. אין אמת'ן דער ערשטע איז נישט קיין פושע, דער חילוק פון ערשטן ביזן צווייטן איז נאר אין דעם דין וואס דער גוף פון ערשטן האט מזיק געווען, צו דעם דין וואס דער גוף פון צווייטן האט מזיק געווען, אבער אויב דער ממון האט אויב דער ממון האט מזיק געווען איז מען נישט מחויב, ווייל מיר זאגן דאך אז נתקל. איז דאך א אונס איז מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, נאר אזוי דער ערשטע הייסט זיין גוף א מזיק, איז דער ערשטע מחוייב אפילו ער האט מזיק געווען די ממון פון דעם צווייטן ווייל ער האט זיך געקאנט אויפשטעלן ער האט זיך ניט אויפגעשטעלט אבער די עצם נפילה איז א אונס, דעריבער אז די עצם נפילה איז א אונס, איז פטור אויב די געלט פון ערשטן האט מזיק געווען, אבער דער צווייטער אפילו ער האט זיך געקאנט אויפשטעלן האט נישט אויף זיך אזויפיל חיובים ווי דער ערשטער, דער ערשטער איז מער א פושע ווי דער צווייטער, דעריבער דער ערשטער האט דעם דין ווי אדם המזיק, דעריבער איז דער ערשטער מחויב אויב ער האט מזיק געווען מיט זיין גוף סיי דעם גוף פון צווייטן סיי דעם ממון פון צווייטן, און אויב די געלט פון ערשטן האט מזיק געווען איז מען פטור ווייל מיר זאגן דאך אז די נפילה איז געוועזן א אונס, א אונס דער ערשטער, דעריבער זאגן מיר אז אויב די געלט פון ערשטן האט מזיק געווען איז מען פטור, דער צווייטער. האט נאר דעם דין פון בור, איז ער מחויב אויב דער גוף פון צווייטן האט מזיק געווען דעם גוף פון דריטן, ווי וועט אבער זיין דער גוף פון צווייטן האט מזיק געווען די געלט פון דריטן, איז ער פטור, ווייל בור איז פטור אויף כלים, איז דאס וואס שטייט אין דער ברייתא כולם חייבין על נזקי גופו. וואס דאס הייסט אז דער צווייטער איז אויך מחויב אז זיין גוף האט מזיק געווען, מיינט מען אז דער גוף פון צווייטן האט מזיק געווען דעם גוף פון דעם דריטן. רש"י. פרעגט די גמרא, הניחא לשמואל, דאס וועט זיין גוט לויט שמואל'ן דאמר וואס שמואל לערנט, כל תקלה בור הוא, שמואל לערנט אז יעדע מכשול איז א בור, קען איך זאגן אז דער גוף פון דעם צווייטן האט א דין בור. אלא לרב דאמר, רב זאגט אי אפקריה, אויב דער מענטש האט מפקיר געווען די זאך, אין, האט עס דעם דין בור, אי לא, ער האט נישט מפקיר געווען, לא, האט עס נישט דעם דין פון בור, מאי איכא למימר, ביי געלט פאסט זיך מ'איז יא מפקיר נישט מפקיר, אבער א גוף. וואס הייסט מען האט מפקיר געווען זיין גוף? ממילא קען דאך דער גוף פון שני נישט באקומען קיין דין פון בור. זאגט די גמרא, לעולם כדאמר מעיקרא, איך וועל איינלערנען אזוי ווי איך האב פריער געזאגט.

אין דעם גוף פון ראשון, סיי ער איז געווארן געניזיקט אין דעם ממון פון דעם ראשון, איז מען חייב, איז ס'איז א חילוק אז דער ראשון איז מחויב אויב ס'איז געווארן, ס'האט מזיק געווען דער גוף פון ראשון, בין איך מחויב סיי אויף דעם גוף השני, סיי אויף דעם ממון השני וואס האט מזיק געווען, און דער ממון פון ראשון, איז נאר חייב אויף דעם גוף פון דעם שני. ווייל די גוף פון ראשון איז א בור אפילו לשמואל נאר די ממון איז אויב דער די ממון פון דעם ראשון איז א בור דעריבער אז די ממון פון ראשון האט מזיק געווען דעם גוף פון שני איז ער חייב אבער די ממון פון ראשון האט מזיק געווען דעם ממון פון דעם שני איז ער פטור ווייל בור פטור כלים.

וואס ס'שטייט אז אלע זענען פטור אויף נזקי ממונם, מיינט מען כגון שהוזקו כלים בכלים, אז כלים האבן מזיק געווען כלים איז מען פטור, ווי עט אבער זיין די כלים פון ראשון האבן מזיק געווען דעם גוף פון שני, פון דעם רעדט נישט די ברייתא. ולעולם מילתא דרבא די זאך פון רבא'ן כדהוה שמעינן ליה מעיקרא ווי מיר האבן פריער געזאגט דגופו דראשון ושני הוה כמזיקין בידים ווייל איך לערן נתקל פושע וחייבין זענען זיי מחוייב על הכל דער גוף הראשון האט מזיק געווען דעם גוף פון שני צו די ממון פון שני איז מחוייב, און די זעלבע זאך דער גוף פון שני האט מזיק געווען סיי דעם גוף פון שלישי סיי די ממון פון שלישי איז דער שני חייב. ואפילו לשמואל אפילו לויט שמואל'ן דאמר וואס ער זאגט דמידי דלא אפקריה הוה בור פארוואס איז מחוייב אי אויף די כלים פון דעם שפעטערדיגן הני מילי בממון ממון ווערט א בור. אבל בגופו, דאס דער שאדן פון די כלים, די כלים פון צווייטן וואס זענען געווארן געניזיקט אין דעם גוף פון דעם ערשטן, אדער די כלים פון דעם דריטן וואס זענען געווארן געניזיקט אין דעם גוף פון דעם שני, אדם הוא ולא בור וחייב פאר נזקי כלים. דאס איז דער דין פון דעם גוף הראשון און דער גוף השני זענען מחיוב סיי דעם שאדן וואס זיי מאכן אין די אנדערן גוף און סיי וואס זיי מאכן אין די כלים. און ממונו של ראשון די געלט פון דעם ערשטן לשמואל בין אפקריה בין לא אפקריה הוה בור, עס האט א דין בור ווייל די די עצם נפילה איז דאך דער ראשון געוועזן וואס א פושע ולרב און לויט רב'ן, אי לא אפקריה, האט עס די געלט פון ראשון א דין פון שור, חייב בכל, איז די ממון פון ראשון מחוייב סיי אויף דעם גוף פון שני און סיי אויף די ממון פון שני, אויב לא אפקריה האט דאך די ממון פון ראשון נישט קיין דין פון בור, כ'זאל פטר'ן כלים, נאר א דין שור, ואי אפקריה.

דער ממון פון שני איז פטור אז ס'האט מזיק געווען דעם גוף פון דריטן, דנזק המופקר על ידי אונס הוא, ווייל די נפילה פון שני ער איז דאך א אונס, און מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס איז ער פטור, ואי נמי לא אפקריה אפילו ער איז נישט מפקיר איז ער אויך פטור, שורו הוא וטפח באפיה, ס'איז זיין שור, טאקע זיין ממון, ער האט פארמאכט פאר דעם שור, ער האט אים געהיטן, שהרי אנוס, ער איז דאך א אונס מיט די נפילה, ומילתיה דרבא, רבא'ס זאך מיתוקמא, מען קען איינלערנען בין לרב בין לשמואל. אבער דקשיא לך דאס דקשיא ברייתא דקתני וואס שטייט אין דער ברייתא שאפילו ראשון ממונו פטור, און דא זאגן מיר דאך אז דער ראשון איז די ממונו האט א דין בור, היינו דאס איז היכי דהוזקו כלים דשני בכלים דראשון, אז ס'איז געווארן ניזוק די כלים פון צווייטן אין די ממון פון ראשון, דמיפטר איז דער ראשון פטור, משום דבור נינהו ולא חייב בו את הכלים. ולרב מיינט מען דאפקרינהו. ווען האט ממונו של ראשון א דין פון בור דווקא אפקרינהו, ווייל אויב נישט האט דאך עס א דין פון שור איז ער מחויב אויף די כלים, ולשמואל אפילו לא אפקרינהו, והכי קתני, כולם חייבים, אלע זענען מחויב, על נזקי שמזיק גופו, ואפילו הזיק כלים, אפילו דער גוף איז מזיק כלים, דגופו דאדם מזיק הוא, ופטורין על נזקי ממונם, אלעמאל אם הזיק ממונם את כלי חבריהן, דאפילו ממון הראשון, וואס דער ערשטער איז א פושע, טפי מבור לא משוית ליה, מער ווי א בור איז דאך עס נישט, שאין לך פושע יותר מכורה בור, ס'איז נישט דא קיין גרעסערע פושע פון דער וואס ער טוט גראבן א גריב. ופטר בו את הכלים, אבל, אבער, הזיק ממונו את הגוף אז ממון האט מזיק געווען דעם גוף, יש מהן חייב ויש מהן פטור. ראשון, חייב, ווייל ראשון איז דאך א פושע, והשני פטור, און דער צווייטע איז פטור, וגירסא הכי איתא. אמר רבא, ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו ובין בנזקי ממונו,

ולא גרסינן הכא דא בין איך נישט גורס האי בירא לאו אנא כריתיה, איך בין אים יא מחייב אויף דעם בור, נאר איך זאג אויף כלים איז ער נישט מחויב וכו'. גמרא, אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא, אם מחמת ראשון נפלו, אויב דער צווייטער און דער דריטער איז געפאלן צוליב דעם ערשטן, ראשון חייב בנזקי כולם, איז דער ערשטער מחויב אין דעם נזק פון דעם שני און אויך פון דעם שלישי. פרעגט די גמרא, מחמת ראשון היכי נפל? ווי הייסט עס אז מען איז געפאלן, דער שלישי איז אויך געפאלן מחמת ראשון, נישט מחמת שני?

אַזױ װי אַ שטעקן פֿון אַ בלינדן. דער בלינדער גײט מיט דעם שטעקן און טוט אַזױ טאַפּן, איז אַנדערע מאָל טוט ער אים אױסשטרעקן אױף די ברײטקײט פֿון דעם װעג. רש"י. כּשלדא. איז װאָרט שלדא מײנט מען כּנבֿלה, װי אַ נבֿלה, המושלכת װאָס זי ליגט למעבֿר הדרך, דעם דורכגאַנג פֿון דעם װעג ברוחבֿה אין דער ברײט, און ממלא את כּל הדרך.

רב זביד קריגט אויף רב פפא, איז סבירא ליה לרב זביד, רב זביד האלט דכי פסקה לאורחא כשלדא, ווען דער ערשטער האט איבערגעהאקט דעם וועג ווי א נבילה, לא היה ראשון חייב בנזקי שלישי, דעמאלט איז דער ערשטער נישט מחויב אין דעם שאדן וואס דער דריטער האט, שהיה לו ליזהר, דער דריטער האט געדארפן זיין געווארנט, כשראה השני שנפל, ווען ער האט געזען אז דער צווייטער איז געפאלן. האט ער נישט געדארפן גיין ווייטער, אבל בחוטרא דסמיותא, אדער אויב אז ער האט איבערגעהאקט דעם וועג ווי א שטעקן פון א בלינדן, דהוה באלכסון, דער סומא טוט נישט נעמען די ברייט גלייך, נאר עס איז באלכסון, אביסל שיף. כשנתקל הראשון בראש החוטרא, ווען דער ערשטער איז געווארן געשטרויכלט אין דעם ראש החוטרא, דאס וואס איז נענטער צו אים צו דער זייט, אותו שבא אחר כך ונתקל בסוף החוטרא, דער וואס איז געקומען שפעטער איז געווארן געשטרויכלט בסוף החוטרא, לא ראהו, האט אים נישט געזען. דער דריטער האט נישט געזען ווי דער צווייטער איז געפאלן, דעריבער זאגן מיר אז דער ראשון איז חייב בנזקי שלישי. ווי איז אבער אז ער איז געפאלן גלייך דער ערשטער אין די גאנצע ברייט פון וועג, איז דעמאלט ווען דער דריטער האט געזען אז דער צווייטער איז געפאלן, האט ער זיך געדארפן אפשטעלן, און אויב ער האט זיך ניט אפגעשטעלט, איז ער אליין שולדיג, און נישט כאטש ער איז געווארן נתקל בראשון, אבער דער ערשטער איז נישט מחויב אין זיין שאדן, און פארשטייט זיך דער צווייטער איז אויך נישט מחויב אין זיין שאדן, קומט אויס.